סוף טויזנט נײַן הונדערט נײַן האט מען מיר פון טורמע קאנצעלאריע מודיע געווען אז אין א וואך ארום וועל איך אוועקגעשיקט ווערן מיטן עטאפ קיין מאסקווע אין טורמע בוטירקי וואס איז דעמאלט געווען פאררעכנט פאר איינער פון די הויפט קאטארגע צענטראלעס אין רוסלאנד. אין בוטירקי וועל איך דארפן זיין ביז עס וועט קומען מיין ריי אוועקגעשיקט צו ווערן אין א סיבירער צענטראל. און פון דארט ווען מיין טורמע טערמין וועט זיין פארענדיגט, צו א פונקט ערגעץ אין די ווייטע געגנטן פון צפון אויף אייביגער פארשיקונג. סוף טויזנט נײַן הונדערט נײַן איז שוין איבער גאנץ רוסלאנד געווען איינגעפעסטיגט די אזוי גערופענע סטאליפינישע רעאקציע, צארישער טעראר, שטראף עקספעדיציעס, אכזריות משפטים און תליות, הגם לויטן רוסישן קאדעקס איז אין רוסלאנד נישט געווען קיין טויט שטראף, אבער אין פאליטישע פראצעסן נאך פון די דעקאבריסטן אן, האבן די ריכטער יא אנגעווענדעט טויט שטראף דורך תליה. די רעוואלוציע פון טויזנט נײַן הונדערט פֿינף איז געווען שוין אינגאנצן דערשטיקט, די טורמעס, קאטערגען, אלע

ווען דארט אונטערן געוועלב פון פעסטונג טויער איז דורכגעפירט געווארן דער תליה אקט. ביים ערשטן מאל, ביי דער ערשטער איבערלעבונג פון א תליה דורכפירונג האט די גאנצע באפעלקערונג פון טורמע דערהויפט דער פאליטישער קאלעקטיוו דורכגעפירט א פראטעסט אקציע וואס האט אנגענומען דעם כאראקטער פון א נאכט-בונט פון אן אויפשטאנד דורך שטורעמען די טירן אין די קאמערן און אויסברעכן די שויבן פון די פענסטער. די טורמע איז גלייך ארומגערינגלט געווארן מיט באוואפנטע סאלדאטן וואס האבן מיט א זאלב פון קוילן אין דער לופטן געצוואונגען אלעמען אפצוטרעטן פון די פענסטער און פון די טירן און אוועקלייגן זיך אויסגעצויגענערהייט אויף די געלעגערס אויף די נארעס. ביי די שפעטערדיגע תליות זענען שוין קיין אויסברוך שטורעמס נישט פארגעקומען, די פאליטישע זענען דורך די אדמיניסטראציע אויסגעמישט געווארן מיט די קרימינעלע, דערהויפט די וואס זענען געווען פאר'משפט אויף קאטערגע טערמינען. דער צארישער טעראר וואס האט זיך אראפגעלאזט איבער'ן לאנד האט אין די קאטערגע צענטראלעס אנגענומען שרעקליכע פארמען. שטראפן איבער שטראפן, קארצער צושטאנדן איבער אלע קאמערן, פיזישע ברוטאלקייט מצד די וועכטער און עלטסטע, קלעפ און אפילו שמיץ, שלעפן אין די אונטערשטע קעלערן פון טורמע און דארט שמייסן איבערן נאקעטן לייב ביז צעקאטעווען דאס לייב אויף בלוט-וואונדן. דער ווידערשטאנד פון אלע פאליטישע איבער די מערסטע טורמעס, א ווידערשטאנד וואס האט אנגעהאלטן זייער לאנג, איז איינגעבראכן געווארן, אייער דער ווידערשטאנד איז געקומען צו זיין לעצטן פונקט. אויב נישט אויפגעבן אים, איז נישטא קיין אנדער אויסוועג, סיידן אלע זאלן אין די קאמערן באגיין זעלבסטמארד. קיין הילף פון דרויסן פון דער געזעלשאפטליכער ווירקונג און מיינונג מיט וועלכע די צארישע מאכט האט זיך יארן לאנג זיך גערעכנט, איז מער נישט געווען. פשוט דערפאר ווייל די גאנצע געזעלשאפט אליין איז געלעגן אונטערן פחד פון טעראר. נו. אננעמען דעם וועג פון זעלבסטמארד אדער לאזן זיך אויסגעשאכטן צו ווערן האט אוודאי נישט געהאט קיין זין. זעלבסטמארד איז טאקע פון קיינעם אין די טורמעס נישט אנגענומען געווארן, איך געדענק נישט קיין איין זעלבסטמארד אקט, איז געבליבן דער איינציגער וועג, אונטערווארפן זיך דעם גורל, מאכן שלום וויפיל עס לאזט זיך מיט די צוגע'משפט'ע טערמינען און מיט די ברוטאליטעטן פון די איינגעפירטע רעזשימען ביז ביז די אומפארמיידליכע ענדערונג אין לאנד וועט קומען. אז אן ענדערונג וועט קומען, וועט מוזן קומען, אין דעם האבן כמעט אלע געגלויבט. דורך אלע יאוש מאמענטן האט זיך דער דאזיגער גלויבן דורכגעריסן און געהאלפן שטארקן דאס געבראכענע געמיט. די אנגסט מאמענטן אליין אבער זענען געווען לענגער און פיינליכער און טיפער. מיטגעשלעפט מיט זיך אין דער טיפעניש אריין אויך די אויפבליצן פון דעם גלויבן.

זעסטו אָפט זיך אַליין, און דו קלאָגסט איבער זיך אַליין, און דו שפּרייטסט פליגל איבער זיך אַליין. סוף טויזנט נײַן הונדערט נײַן בין איך שוין אַלט געווען איבער איין און צוואַנציק יאָר. מיינע ליפּן זענען שוין געווען באַדעקט מיט וואָנצעס, און מיינע באַקן און מיין קין מיט אַן אָנוואוקס פון אַ באָרד. מיין קאָפּ אָבער איז געווען אָפּגעשוירן ביז צום הויט. נאקעט ווייס, אזוי איז געווען די קאטארגע רעגולאציע, ס'איז שוין געווען דאס פערדע יאר פון מיין זיין אין טורמע, איך האב מיין נאקעט אפגעשוירענעם קאפ, דעם ביז צום הויט נאקעטן, נישט ליב געהאט. איך האב געארבעט אין מינסקער טורמע ביי איינבינדעריי, אין מאסקווער בוטירקי ביי א שניידמאשין וואס האט צוגעשניטן קאלענדארן, די ארבעט האב איך יא ליב געהאט. אגב, איך דערמאן בוטירקי נאך איידער איך בין אנגעקומען אהין, איך דערמאן דעם איין פרט פון מיין ארבעטן דארט אין פאראויס, טאקע אגב אורח'דיג, דערצו וויל איך דא באמערקן אז איך האלט זיך נישט אין מיינע פארצייכענונגען ביים מוקדם ומאוחר, איך וויל אויך באטאנען אז איך דערצייל דא פון מיין קאטארגע לעבן נאר אייניגע עפיזאדן, צו דערציילן אלץ, אלץ, נישט איך רעכן אז ס'איז מעגליך און נישט איך רעכן אז ס'איז גאר נויטיג. וועגן טורמע לעבן אין די צארישע צייטן אין רוסלאנד איז שוין אזויפיל דערציילט געווארן און געשריבן געווארן, די סאוויעטישע מושלים האבן איבערגענומען די רעזשימען און זיי נאך גרויליגער געמאכט. איך פרוביר ארויסצוהויבן פון אונטער דער שיכט פון יארן נאר יענע איינציגע מאמענטן וואס האבן זיך איינגעגראבן אין מיין נשמה מיט א שארפער איינגראבעניש, און ס'איז אפשר נויטיג פאר מיר סוף כל סוף זיי ארויסצוציען פון דער איינגראבעניש, פארוואס איז דאס נויטיג ווייס איך אליין נישט, אבער מסתמא איז עס יא נויטיג. מיט א וואך צי אביסל פריער פאר מיין אוועקגיין מיטן עטאפ קיין מאסקווער בוטירקי, זענען געקומען צו מיר אין טורמע טאטע מאמע צו געזעגענען זיך מיט מיר, איך האב זיי מודיע געווען וועגן מיין גרייטן זיך אין וועג אריין, איך האב נישט פארלאנגט אז זיי זאלן קומען ווייל ס'איז געווען פארבינדן פאר זיי מיט אן אנגעשטרענגטער רייזע, דערצו בין איך בכלל נישט געווען זיכער צי דער טאטע וויל קומען, נישט געקוקט אויף דעם וואס עס האט געקאנט מעגליך זיין אז מיר זאלן זיך שוין מער קיינמאל נישט זעהן. זענען זיי יא געקומען. ווען דער וועכטער האט אויסגערופן מיין נאמען, אז מען רופט מיך אין דער וויזיט-אפטיילונג הינטערן מויער, האב איך פאראויסגעפילט אז דאס זענען זיי. איך בין געווען היפש צערודערט. איך האב באשלאסן ביי זיך צו מאכן זיי פילן אז דער רעזשים פאלט אויף מיר נישט שווער. בכלל בארואיגן וויפיל ס'איז מעגליך זייער געמיט. איך האב אנגעצויגן שטייף די רינגען פון מיינע קייטן אויף די פיס, וואס שטייפער ארויפגעצויגן,

ס'איז נישט געווען איבעריק ליכטיק אין דער דאָזיקער אָפּטיילונג, אונטערן לענגלעכן געוועלב פֿונעם טויער. איך האָב ריכטיק נישט געקאָנט זען זייערע פֿולע פּענעמער, סײַ צוליב די דראָטן, סײַ צוליב דער טונקלקייט. זייערע אויגן אָבער האָב איך קלאָר געזען דורך די דראָטן, אויך די צוקן, די צוקונגען פֿון זייערע ליפּן. די ערשטע רעאַגירונג פֿון דער מאַמען איז געווען, גלײַך נעמען וויינען. אבער דער טאטע, האב איך באמערקט, האט תיכף זי א צי געטון פאר דעם אקסל, ווי ער וואלט געזאגט, מיר האבן דאך עפעס אפגעמאכט. די מאמע איז גלייך געווארן פעסטער און קאנטראלירטער, גענומען רעדן, נאכפרעגן און איבערפרעגן מיט אן איינגעהאלטן קול. דער טאטע אבער איז געשטאנען נעבן איר און נישט געפ געעפנט די ליפן, געשוויגן. ענדליך שטיי איך אנטקעגן דעם טאטן און דער מאמען ביי דער סווידאניע אין טורמע. איך בין זייער צופרידן וואס איר זענט געקומען, האב איך געזאגט. איך וואלט אוודאי געוואלט זען אויך די קינדער פאר מיין אוועקגיין פון דאנען, אבער איך פארשטיי אז ס'איז געווען שווער פאר זיי. זיי האבן טאקע געוואלט מיטפארן מיט אונז, זאגט די מאמע. וואס מאכן אלע? א דאנק השם יתברך, אלע שיקן דיר זייערע ברכות. ווי גייט עס אייך אין פרנסה, אויפן מארק מיט די געבעקס? ווי אלעמאל מיין זון, זאגט די מאמע, די קינדער העלפן ארויס. און ווי גייט עס דיר? פרעגט די מאמע מיט א קענטיגער אומזיכערקייט. איך ענטפער איר מיט א געמאכטער לייכטער שפאסיגקייט, דאס זעלבע מאמע ווי דו זאגסט, ווי אלעמאל. האסט כאטש א נישקשה'דיג געלעגער, א קישן, א קאלדרע? ווי דען מאמע, איך שלאף אויף א גוטן מאטראץ. פון שטרוי? פרעגט די מאמע. פון היי, זאג איך, היי איז דאך ווייכער. זאגסט מיר דעם אמת? מען זאגט אז מען שלאגט אייך לעצטנס, אז מען זעצט אייך אריין אין פינסטערע קעלערס אין דער ערד, קארצערס רופט מען עס, דיך האט מען נישט אריינגעזעצט אהין? אוי, וואס פאלט דיר איין מאמע? די מאמע ווערט שטיל אויף א ווייל, דער טאטע שטייט די גאנצע צייט און שווייגט. איך דערמאן מיך אין דער אויסגעדוכטער באגעגעניש מיט אים אין דער פינסטערניש פון קארצער, אין דער. אויסגעדוכטקייט האט ער געשוויגן. אויך דא אויף דער וואר טוט ער דאס זעלבע, ער קוקט דורך די דראטן און שווייגט. אין מיין צענומענקייט פארגעס איך מיט א מאל צו אנהאלטן מיט די הענט די שטייפע אנגעצויגנקייט פון די קייטן אויף די פיס, זיי גיבן זיך א טרייסל און צעקלינגען זיך. ביידע געשטאלטן אויף יענער זייט דראט ציטערן אויף דער מאַמעס ליפּן צוקן אױף אין אַ געװײן. דער טאַטע גיט זי װידער זיך אַ צי פֿאַרן אַקסל און איר געװײן האַקט זיך שנעל איבער. זי פֿרעגט מיט אַ קול װאָס איך דערהער אים קױם. זײ זענען שװער אױף דײַנע פֿיס? נײן, מאַמע, זײ זענען נישט שװער. זײ װעגן אַ סך. זײ װעגן אין דער אמתן אַכט פֿונט, אָבער איך זאָג, ע, אַרום צװײ-דרײַ פֿונט. זײ זענען לײַכט.

מיר האָבן דיר געבראַכט אַ פּעקל סוכאַרעס, פֿינף פֿונט צוקער און צוויי מאות פּאַפּיראָסן. אַ גרויסן דאַנק, מאַמע! דאָס וועט מיר טאַקע צונוץ קומען אויפֿן וועג. דאַרפֿסט אפֿשר עפּעס נאָך? ניין, מאַמע, איך דאַרף מער גאָרנישט. דער טאַטע, זע איך, האַלט נאָך אַלץ אָן זײַן רוגז. דעם טאַטנס קאָפּ גיט זיך אַ הויב אויף, די מאַמע פֿאַרכאַפּט און זאָגט מיר מיט אַ סך האַרץ, וואָס פֿאַלט דיר אײַן, רוגז? וואָס פֿאַלט דיר אײַן? ווען ער איז געקומען פֿון דײַן מישפּט, איז ער אַרײַנגעפֿאַלן אין שטוב אַ בלאַסער ווי די וואַנט און אַ זאָג געטאָן, ער איז אַ גזלן איבער זיך אַליין, מיר דאַרפֿן אים טײַער האַלטן. און די גאַנצע צײַט הערט ער נישט אויף צו רעדן וועגן דיר, און איבער דײַנע בלעטלעך ציטערט ער ווי איבער אַן אויג אין קאָפּ. ער האלט זיי פארשלאסן אין קאמאד און לאזט קיינעם נישט צו צו זיי. כ'בין צופרידן וואס איר האט באקומען מיינע בלעטלעך. באקומען, מיין זון, באקומען. און דא האב איך א זאג געטאן עפעס וואס כ'האב נישט באדארפט זאגן. כ'בין צופרידן וואס דער טאטע האט זיי נישט אריינגעווארפן אין פייער. דער טאַטע האָט אַזש אָנגעכאַפּט זיך אין די דראָטן און זיך אַ טרייסל געטאָן, און די מאַמע האָט געפליסטערט, וואָס רעדסטו? וואָס רעדסטו? מאַלע וואָס מיט פינף יאָר צוריק איז געווען? דער טאַטע האַלט טייער דיינע פּאַפּירן, ער שטייט אָפט איבערן קאָמאָד און לייענט זיי, ס'גייען אים טרערן פון די אויגן. פאַרוואָס זשע שטייט ער די גאַנצע צייט און שווייגט? דו קענסט דאָך דעם טאַטן, ער איז פון אַלעמאָל דאָך אַ שווייגער. יא איך ווייס, אבער דאך ווער ווייס, דער טאטע גיט אומגעריכטערהייט א זאג, איך בין זייער צופרידן וואס דו קומסט צוריק אהיים פון וואנען דו ביסט אוועק. וואס מיינסטו טאטע? איך מיין דיינע בלעטלעך, די קייטן פון משיח, דו קומסט צוריק, דו מיינסט אזוי? דו מיינסט דאך אויך נישט אנדערש, פרייט עס מיך מיין זון, דאָ איז מיט אַ מאָל אױסגעװאַקסן דער װעכטער, זיך אַװעקגעשטעלט צװישן אונדז און אױסגעהילכט, סװידאַניע קאָנטשענאָ, װיזיט געענדיקט. דעם װעכטערס פּלײצע איז שױן נישט אָפּגעטראָטן, טאַטע-מאַמעס פּענעמער זענען פֿאַרשװוּנדן, און איך האָב נאָך אַ מאָל געכאַפּט זײער קול, זײַ געזונט! שרייב. ביים טויער צוריק גייענדיג צו מיין קאמער, גיט מיר א וועכטער איבער דאס זעקל מיט די סוכארעס, צוקער און פאפיראסן. איך טראג עס אין איין האנט און מיט דער צווייטער צי איך אן די קייטן, זיי זאלן מיר צו פיל נישט קלאפן אין די קני. ס'איז שוין געווען צו אוונט צו. די אוונט זון האט זיך אפגעשלאגן אין די פארגראטעוועטע שויבן פון די פענסטער, די שויבן האבן געשטראלט מיט לויטערן גאלד, ס'איז מאדנע געווען צו זעהן אזא וואונדערליכע גאלדלויטערקייט אויף די שויבן פון א טורמע. ווילאנג שוין אז איך האב אזאן זון-גאלד נישט געזעהן, אזוי לאנג, אזוי לאנג. ס'איז מיר אויסגעקומען אז איך גיי נישט אין טורמע אריין, נאר אין א פארכישופטן אוונט-פאלאץ אזא.

די מחנה כמעט אויף א העלפט פאליטישע און קרימינעלע, אלע מענער אחוץ דריי פרויען, צוויי קרימינעלע קאטארזשאנקעס און איינע א פאליטישע. רייע. באקענט האב איך זיך מיט רייען שוין לאנג, דורך די טורמע פענסטער ארויסקוקנדיג אין די שעה'ן פון הויפט שפאציר. דורך די פענסטער גיט זיך איין אמאל ווען די הויפט וועכטער קערן זיך ערגעץ אוועק דורכצוווארפן זיך מיט קורצע ווערטער מיט די וואס שפאצירן פארביי דאס פענסטער פון דיין קאמער. עס גיט זיך איין אמאל אפילו אפילו אראפצוווארפן א צעטעלע און אזוי ארום פארפירן באקאנטשאפט, אמאל נאנטע באקאנטשאפט און אמאל אפילו א פלירט ביז צו פארליבטקייט. עס נעמט נישט לאנג און די פיזישע טורמע בענק.

ביים גיין מיטן קאנוואוי צו דער באן, קייטלעך אויף די הענט און זעקלעך אויף די פלייצעס, מיר האבן געזען צו האלטן זיך איינע נעבן די אנדערע אויך ביים אריינקומען אין וואגאן און ביים פארנעמען פלעצער אויף די הילצערנע הארטע באנק. די רייזע קיין מאסקווע דארף נעמען ארום א מעת לעת און אמאל מער, עס ווענדעט זיך אין דעם קאנוואוי אפיציר, אמאל קען ער פארהאלטן דעם וואגאן און צוטשעפען אים צו א צווייטן צוג, איז עס דער איינציגער מעת לעת וואס מיר וועלן זיצן איינע נעבן די אנדערע און פריי שמועסן צווישן זיך. אונזערע באקאנטשאפט איז שוין געווען אן איינגעשטעלטע, געטראגן שוין אפילו דעם כאראקטער פון פריינטשאפט. איך האב עטליכע מאל אפילו געהאט איבערגעשיקט איר דורך פארשידענע וועגן אייניקע פון מיינע לידער, און אויך מיינע פאעמעס, און זי האט מיר צוריקגעשיקט צעטעלעך מיט אירע מיינונגען. אירע מיינונגען זענען געווען אפענע און אויפריכטיג, גאנץ אפט שארפע און דרייסטע. מערסטנס זענען מיינע זאכן איר געווען געפעלן, דאס איז געווען גענוג אנצוצינדן מיך מיט פאנטאסטישע פארשטעלונגען וועגן איר, הגם איך האב גוט געוואוסט אז ס'איז נישט מער ווי פאנטאסטישקייט. פאר דער טורמע האבן מיר זיך נישט געקענט. אין מאסקווער בוטירקי אז מיר וועלן אנקומען וועלן מיר זיך געוויס פונאנדערשיידן. קיינער פון אונז ווייסט נישט זיין ווייטערדיגן גורל. קיינער פון אונז ווייסט נישט אין וועלכער טורמע ער וועט לענגער אדער קורצער זיצן, און אין וואס פאר אן ארט אין סיביר ער וועט מגולגל ווערן. עס קען געוויס זיין אז מיר וועלן זיך שוין מער קיינמאל אין ערגעץ נישט באגעגענען. און דער איצטיקער מעת לעת אין יאגנדיקער ארעסטאנטן וואגאן, דער איינציקער מעת לעת וואס מיר וועלן זיצן איינע נעבן די אנדערע און רעדן פה אל פה. איך האב געוואוסט אז רייע האט שוין א מאן אויך א פארמשפטער אויף קאטארגע און שוין לאנג אן אוועקגעשיקטער קיין סיביר. איך האב אויך געוויסט אז זי האט שוין א קינד פון א יאר פיר וואס האדעוועט זיך ביי איהר אלטער מאמען. אויפן פרויען קארידאר אין טורמע האט רייע געשמט ווי איינע פון די סאמע בראווסטע קאטארזשאנקעס, זי האט אפילו איינמאל צוליב א צוזאמענשטויס מיט דער הויפט פרויען אויפזעהערן דורכגעפירט א אינדיווידועלן הינגער סטרייק אין משך פון פיר מעת לעת, אויפגערודערט מיט דעם די גאנצע שטאט ביז די טורמע אדמיניסטראציע האט געמוזט נאכגעבן רייען אלע אירע פאדערונגען. ערשט איצט האב איך געהאט א געלעגנהייט צו זעהן איר פנים. זי איז נישט געווען קיין איבעריג שיינע, אבער איר פנים פארמאגט אין זיך אסאך חן, געמישט מיט אן אויסטערלישער שארפקייט וואס גיט צו דעם חן אירן א באזונדערע רייצונג. אירע אויגן, גרויסע,

רופֿט מיך אַרױס זי. זי איז אַ הױכע, איר קאָפּ עטװאָס אַראָפּגעבױגן. די באַן יאָגט. מיר אַלע זיצן ענג צוגערוקט אײנע צו די אַנדערע מיט די קײטעלעך אױף יעדנס הענט. בײַ די פֿענצטערלעך און בײַ די אַרײַנגאַנגען פֿון װאַגאָן שטײען אױסגעשטעלט קאָנװאָי-זעלנער, באַװאָפֿנטע מיט ביקסן.

ווי ס'איז דער דרך פון די מערסטע הויפט קאנוואיער הייסן אראפנעמען די קייטעלעך פון אונזערע הענט, ווארום די הענט ווערן צוגעקייטלט נאר בשעת מארשירן דורך גאסן, פון די טורמעס צו די וואקזאלן, בכדי קיינער פון די מארשירנדיקע זאל נישט קענען מאכן קיין פרואוו צו אנטלויפן. ווען מען איז שוין אבער אין וואגאן, ארומגערינגלט מיט דער פעסטער באוואפנטער וואך, איז שוין קיין שום מעגליכקייט צו אנטלויפן נישטא. עס טרעפט אבער א קאנוואוי אפיצער אן אכזר, און ער האט הנאה ארויסצואווייזן זיין מאכט איבער אייך, זיין רשעות, און ער טוט אייך נישט דעם חסד צו באפרייען אייערע הענט פון די קייטעלעך. מוזט איר זיצן מיט אייערע ביידע צונויפגעקייטלטע הענט, נישט צו קענען אראפנעמען פון זיך אפילו אייער אויבערחאלאט. איר דארפט זיצן אזוי די גאנצע צייט ביז דער קאנוואוי שטעלט אייך צו אהין וואוהין ער דארף אייך צושטעלן. כל זמן איר זענט אין די הענט פון דעם קאנוואוי אפיציר קען ער טון מיט אייך אלץ וואס זיין הארץ גלוסט. ער קען אייך שלאגן, ער קען אייך אפילו דערלאנגען מיט זיין שווערד און אפילו אריינשיסן א קויל אין אייך און נאכדעם צושטעלן א באריכט אז איר האט געמאכט א פארזוך צו אנטלויפן.

גראָד איז אַזאַ אַן אַכזר געווען אונדזער דעמאָלסטיקער קאָנוואָי-אָפֿיציר. אָט קומט ער אַרויס פֿון זײַן צימערל-אָפּטיילונג אין וואַגאָן אין באַגלייטונג פֿון עטלעכע מקורבים סאָלדאַטן, לאָזט זיך גיין פֿון באַנק צו באַנק, רופֿט אויס יעדנס נאָמען און פֿאַרצייכנט. ער איז אַ נידעריקער, אַ דאַרינקער, שפּיזיקע שטאָלענע אויגן, אַ לענגלעך מויל מיט דינע פֿאַרשפּיצטע וואָנצעלעך איבער זײַן ליפּ, ער איז אנגעטאן אין אן עלעגאנטן מונדיר, שטייף פארגארטלט, די שווערד אויף איין זייט, אויף דער צווייטער א רעוואלווער, און א ניי גלאנציג לעדערנעם טאש. ווען ער פארענדיגט די רעוויזיע גיט עימיצער פון אונז א פרעג פארוואס ער הייסט נישט אראפנעמען די קייטן פון אונזערע הענט. נישט וואגן ביי מיר עפעס צו פרעגן, פון מיר עפעס צו פארלאנגען, טוט ער א ברום מיט גרימצארן, נישט וואגן! מיר קאנען דאך אבער נישט זיצן מיט פארשמידטע הענט א גאנצע נאכט, פארוואס עפעס נאר א נאכט? גיט ער זיך א קרום, אויך מארגן דעם גאנצן טאג, איר קאנט נישט? וועט איר קאנען, ביי מיר וועט איר קאנען. ער לאזט זיך צו זיין וואגאן אפטיילונג, און מיר זעען ווי ער גיט א ווינק צו זיינע באגלייטער, אנווייזנדיג מיט זיינע פינגער אויף די פרויען. איינער פון די באגלייטער רופט אויס די נעמען פון די צוויי קרימינעלע פרויען, ער רופט זיי גיין מיט אים אין אפיציר'ס אפטיילונג. די צוויי פרויען הייבן זיך אויף און גייען, פארשווינדן אין דער אפטיילונג. אין אן עטליכע מינוט ארום דערהערן מיר פון דארט הילכיגע קולות, פארשייטע אויסרופן, צופרידענע פרויען-געלעכטערס. אַלע מיר פּאָליטישע ווערן אויפֿגערודערט, וואַכיק אָנגעשפּיצט איבער דעם גורל פֿון רײַען, צי זאָל אים, דעם אָפֿיציר, נישט אײַנפֿאַלן אויך זי צו רופֿן צו זיך אין זײַן אָפּטיילונג. מיר רוקן זיך צו נאָך ענגער איינע צו די אַנדערע, רינגלען אַרום רײַען ווי מיט אַ שוץ-רינג, מאַכנדיק פּלאַץ פֿאַר איר וואָס ווײַטער פֿונעם דורכגאַנג. רײַע גיט אַ זאָג צו מיר. איך, האַלט זיך איצטער נאָך נעענטער אויף מײַן פּלאַץ נעבן מיר. און צו אלע אונזעריגע, זייט נישט צעשראקן חברים אזוי ווי איך בין נישט צעשראקן, אבער זיין אויף דער וואך דארפן מיר. אין דעם קומט ארויס איינער פון דעם אפיציר'ס מקורבים און רופט אויס רייע'ס נאמען. אלע גיבן מיר א זאג ווי מיט איין קול, די חבר'טע רייע זיצט דא און וועט זיצן דא. יאגט ארויס דער אָפֿיציר אַלײן פֿון זײַן צימערל, גיט זיך אַ טראָג צו אונדז, בלײַבט שטײן אַנטקעגן אונדז אין אַן אַרױסרופֿנדיקער פּאָזע, אַ בונט? קריצן אַרױס זײַנע צײן. נײן, נישט קײן בונט, זאָגן מיר, אָבער אונדזער חבֿרטע װעט זיצן דאָ מיט אונדז. איך קאָן אײַך אַלעמען אױסשיסן דאָ װי די הינט! מיר אַלע שטעלן זיך אױף און זאָגן, שיסט! רײַעס קול שנײַדט דורך דורך ווי א שארפער שטאל שיסט מיך אליין, מיך אליין, איך וועל זיך פון מיין ארט נישט רירן. אלע סאלדאטן קוקן מיט פארוואונדערטע אויגן, מיר פילן זייער שטומע סאלידאריטעט. דער אפיציר שווייגט א וויילע, ער איז אין א פארלעגנהייט. ער נעמט אונז אלעמען דורך, אנשטעלנדיג זיינע אויגן אויף יעדן איינעם פון אונז באזונדער און אויך אויף זיינע זעלנער, און גיט צום סוף א זאג. זאָל זי זיצן די פֿאַרזעעניש אין איר אַלע הינטישע זין איר װעט בײַ מיר אַלע זיצן די גאַנצע צײַט ביז מאָסקװע מיט פֿאַרשמיטע הענט כ'װעל אײַך די קײטעלעך נישט אַראָפּנעמען פֿון די הענט און צו די װעכטער בײַ דער זײַט זאָגט ער װי מיט אַן אױסגעשרײ די קרימינעלע באַפֿרײַט פֿון די האַנט-קײטעלעך אױב זײ דאַרפֿן עפּעס קױפֿט זײ אױף די װאָקזאַלן און זײ ער טייטלט מיטן פינגער אויף אונז, זיי לאזט פייגערן, אפילו קיפיאטאק נישט געבן זיי. ער גיט א שפרינג אפ ווי אן אפגעבריטער און יאגט אריין אין זיין צימערל. אלע טוליען מיר זיך אריין אין אונזערע הארטע און ענגע פלעצער מיט א געפיל פון נצחון, געמישט אין דער זעלבער צייט מיט א מין איבלדיגער פארשעמונג, עפעס אזא מין געשמאקלאזער נצחון. מיר זיצן און שווייגן א היפשע צייט. די זעלנער וואס שטייען ביי די פארהאקטע פענסטערלעך און ביי די טירן, קוקן אויף אונז מיט שטומע פריינטליכע אויגן, אויך זיי שווייגן. זיי האלטן די ביקסן אין זייערע הענט און גיבן זיך נישט קיין ריר. רייע זע איך קוקט אנגעשטרענגט אויף מיר, זי וויל עפעס זאגן. איך זיץ ווי פארזינקען אין זיך, אינגאנצן צערודערט. איך שפיר אבער איר קוקן אויף מיר, און כ'בין גערן זי זאל איבעררייסן די שטילקייט, זי זאל טאקע עפעס זאגן. קאפיטל עלף. די באן יאגט וואס טיפער וואס ווייטער אין דער נאכט אריין. די קליינע לאמטערנס איבער די צוויי טירן פון וואגאן שפרייטן איבער אונז אלעמען מער שאטנס ווי ליכטיגקייט. מיר זיצן מיט די פארשמידטע הענט פארלייגט אויף דער ברוסט אדער אויף די קני, מיר קענען זיך קוים א באוועג געבן אין אונזערע לאנגע כאלאטן. די לופט ווערט שווערער פארשטיקטער, פון אפיציר'ס צימערל לאזן זיך ביז שפעט אין דער נאכט הערן אלס אויפרייסנדיקער און הילכיגער פריילעך-שיכורע אויסגעשרייען און געלעכטערס. רייע גיט ענדליך א זאג צו מיר, ס'פארדריסט מיך וואס צוליב מיר דארפט איר די גאנצע נאכט זיצן מיט פארשמיטע הענט. צוליב אייך רייע? איז כדאי, זאג איך. כדאי? איר מיינט טאקע? אוודאי מיין איך עס. איך האב אפילו א געפיל פון פרייד צוליב דעם. זי שטעלט אן אויף מיר די ברייט צעעפנטע אויגן. פון פרייד זאגט איר? יא, פון פרייד. פארוואס פרעגט איר עס איבער? שוין איינמאל א פרייד איינצושטעלן דאס לעבן צוליב א פארזעעניש. איר שפאסט, רייע? כ'וואלט טאקע באדארפט שפאסן, אבער עס שפאסט זיך נישט. וואס פאר א זין האט עס צו איבער'חזר'ן א מניוול'ס ווארט? ווייניג זידל ווערטער האבן מיר זיך אנגעהערט אין משך פון די טורמע יארן? מ'דארף זיין שוין צוגעוואוינט. יא, איר זענט גערעכט, זאגט רייע, איר זענט גערעכט. אוודאי טוט מיר הנאה וואס איר האט געזאגט, אז צוליב מיר איז כדאי געווען. הגם ס'איז נישט שייך צו רעדן וועגן כדאי, כדאי איז צופיל געזאגט, צופיל, זעהט, פארליבט זיך נאר נישט אין מיר, איך בעט אייך. זעה איך אויס ווי א פארליבטער? כמעט. און אויב יא איז וואס? אויב יא וועט עס נישט טויגן. פארוואס וועט עס נישט טויגן? רעיא קוקט פאראויס פון זיך און רעדט אזוי ווי צו זיך אליין. ס'איז גלאט מאדנע זאג איך אייך. זײער, זײער מאָדנע, קײטן זאָלן זיך פֿאַרליבן אין קײטן. און זאָל איך אײַך װעלן אַרומנעמען, װעלן אײַך אַרומנעמען קײטן, קלינגענדיקע רינגען, און דאָס זעלבע איר, װען איר זאָלט עס װעלן טאָן. אַװדאי װאָלט איך עס װעלן טאָן. נו, גוט, זאָל דוכטן, אַז איר האָט עס געטאָן. און איר? יאָ, אַװדאי, זאָל דוכטן, אַז אױך איך האָב עס געטאָן. איר זעט? אלע אונזערע פרובירן איינדרעמלען, די קעפ בייגן זיך ארונטער. איר ווייסט וואס איך וועל אייך דערציילן? איר ווייסט דאך געוויס אז איך האב שוין א מאן און א קינד, א פיר יאריג מיידעלע. יא, איך ווייס. איר ווייסט דאך געוויס אז אויך מיין מאן איז אויף קאטערגע. איך האב אים ליב, שטארק ליב. אבער וואו ער איז ווייס איך נישט. נישטא קיין ידיעות פון אים לעצטנס. איז עס נישט מאדנע? וואס מיינט איר מאדנע? דאס וואס איך ווייס נישט וואו ער איז, דאכט זיך אז ער איז אויף קאטארגע, איז דאך נאטירליך אז איך זאל נישט וויסן וואו ער איז, און דאך באפאלט מיך א פחד געדאנק, צי איז ער בכלל פאראן ערגעץ? ער איז פאר'משפט אויף אכט יאר, איר ווייסט דאך שוין אויך אזוי גוט ווי נישט צו באגרייפן עס איז די צייט. יא זאג איך, מיך פייניגט זייער אויף דער ענין צייט אויך מיך, זאגט רעיא. איך האב פאר מיר זאג איך אין א וואגאן פון צייט, שטעלט אייך פאר אז ס'איז איר וואגאן, נישט דעם צאר'ס און נישט דעם קאנוואוי'ס, נאר דער צייט'ס, איז וואוהין פירט זי אונז אין איר וואגאן די אייביגע? ריכטיג ריכטיג! האט רעיא ווי אויסגעשריגן, כמעט. איר האט גוט געזאגט, וואגאן פון צייט. די אומבאגרייפליכע, די אייביגע קען אונז אזוי פירן אייביג אין איר וואגאן. אייביג מיט די קייטן אויף די הענט. אייביג מיט די קייטן. רעיא'ס אקסלען האבן א ציטער געטאן. איר האט א ציטער געטאן, זעה איך. טא לאמיר נישט רעדן וועגן דעם.

איך האב דאך אייך געשריבן וועגן דעם אין אפאר צעטעלעך, פון דעסטוועגן, אין דער מינוט טראכט איך אז אונזער זיצן ווי מיר זיצן איצט, מיד און צונויפגעדרוקט און מיט קייטן אויף די הענט, איז נישט אזוי לייכט צו פארסימבאליזירן. איך זוך ווערטער ווי אזוי אויפצוקלערן. אויב מיר זאלן עס נישט טוען, זאג איך, וועט אונז טויזנט מאל ערגער זיין. פרובירט אדרבה צו זען אונז אלעמען ווי מיר זיצן דא, פרובירט אונז זען אין דער פילער רעאלקייט, און אין דער פילער געמיינער קאנקרעטישקייט. קוקט נאר אן ווי מיר אלע זעען אויס, קוקט נאר אן. רעיא האט צוגעטראגן איר פארקייטלטע הענט צו מיינע ליפן און זיי פארמאכט. רעדט נישט אזוי, האט זי געזאגט מיט א ווארעמען קול. איך האָב צוגעטראָגן מײַנע פֿאַרקײַטלטע הענט צו אירע און צוגעדריקט אירע הענט צו מײַנע ליפּן, זײ אַ קוש געטאָן. נאָך אַ נס, װאָס מע קען אױך ליפּן נישט אָנטאָן קײן קײטן און זײ צונױפֿשמידן, זאָג איך. איבער אַלע מײַנע אײבערים גיסט זיך פֿונאַנדער אַ זיסע פֿרײד. רײַעס ליפּן צעשמײכלען זיך אומעטיק. פֿונדעסטװעגן פֿאַרגעסט נישט נאָכאַמאָל, אַז מען האָט מיך אָנגערופֿן פֿאַרזעעניש. איך זע אז איהר פארגעסט עס טאקע נישט. ווייזט אויס אזוי. אפילו ווען עס קומט פונעם מויל פון א קאנוואוי אפיציר. טאקע מאדנע זאגט זי צו זיך אליין, אבער עס זעהט אויס אז א פרוי ארט עס. נאך א לאנגן שווייגן זאגט רייע ווייטער. איר ווייסט וואס איך וועל אייך דערציילן? איידער איך און מיין מאן זענען געווארן מאן און ווייב, זענען מיר געווען צוזאמען ארום צוויי יאר צייט אנפירער פון א אומלעגאלער בונדישער דרוקעריי. ביז דעמאלט האבן מיר זיך קוים געקענט, מיר האבן זיך אויפגעהאלטן אין א קעלער און געדרוקט אלץ וואס איז נויטיג געווען פאר דער רעוואלוציאנערער באוועגונג. מיר האבן צוליב קאנספיראציע פיגורירט פאר די ארומיגע שכנים ווי מאן און ווייב. אבער מיר זענען עס נישט געווען. אין משך פון די צוויי יאר האבן מיר זיך איינער צום אנדערן נישט צוגערירט, מיר זענען געשלאפן אין איין בעט, ווייל ס'איז נישט געווען גענוג פלאץ אינעם קעלער פאר צוויי באזונדערע געלעגערס, האבן מיר אויך אין די נעכט זיך אויסגעהיט פון צורירן זיך איינער צום אנדערן, נישט געוואלט אויסנוצן די שליחות אונזערע, וואס מיר האבן זי באטראכט ווי א הייליגע שליחות פאר פערזענליכע קערפערליכע צוועקן. עס איז אין. איז עס אונז אנגעקומען לייכט צו צאמען דערהויפט אונזערע הענט? זייער נישט לייכט, אבער מיר האבן זיך גובר געווען, ערשט נאך די צוויי יאר אז עס האט זיך געענדיגט אונזער שליחות זענען מיר געווארן מאן און ווייב. אנטקעגן וואס דערצייל איך עס אייך? אנטקעגן דעם וואס מיר האבן גערעדט וועגן קייטלעך אויף די הענט. איך פארשטיי וואוהין איר ווינקט אן, איך פארשטיי. עס קען אונז הייסט עס אמאל ארומכאפן א געדאנק אז עס איז נישטא קיין חילוק צווישן אייגענע קייטלעך אויף די הענט און צווישן די קייטלעך וואס עס עס טוט אונז אן אן אכזריות'דיגער קאנוואי אפיציר. אה, זאגט עס נישט אזוי אפן, אזוי שארף, כאפט רייע אן מיינע געקייטלטע הענט מיט אירע געקייטלטע הענט. זאגט מיר בעסער, איר זענט פאר דער טורמע געווען שוין פארבינדן מיט א פרוי? ניין. מיר ווערן שטיל, מיר שווייגן. רייע רייסט איבער די שטילקייט. איר ווייסט, אייער ארויסגעזאגטער געדאנק אז עס קען מיטאמאל נעמען דוכטן אז ס'איז נישטא קיין חילוק האט מיך אויפגערודערט. איר האט עס ארויסגעזאגט אזוי אפן, אבער מיך אליין איז דער דאזיגער געדאנק שוין עטליכע מאל באפאלן לעצטנס. איך בין נאך אלץ א גלויביגע רעוואלוציאנערקע און א גלויביגע אין דעם בארוף פון דעם סאציאליסט צו זיין דער נייער מאראלישער מענטש, דער עטיש דערהויבענער, געלייטערטער מענטש. אבער איך מוז מודה זיין אז געוויסע דערפארונגען און מענטש-דערקענטענישן אין משך פון מיין זיין אין טורמע האבן מיך היבש צעטרייסלט און היבש צעוואונדיקט. איר ווייסט, אט נעמט אונזער קאנוואי אפיציר, ער וויל אונז נישט אפקייטלען די הענט, ער וויל ארויסווייזן זיין מאכט איבער אונז, געוואלט מיך שלעפן צו זיך אין זיין צימערל. איך זאג אייך אז מערער וויפיל ער האט געוואלט מיך, האט ער געוואלט ארויסווייזן זיין מאכט איבער אונז, און ער האט טאקע ארויסגעוויזן, און ער איז געוויס צעפרידן, ער איז גליקליך וואס ער האלט אונזערע הענט פארקייטלט. איינער און מאַכט איבער אַ גאַנצן וואַגאָן מענטשן און אָט הערט, גיט אַ טראַכט און שטעלט אייך פאָר, אונדזער אָנגעפילטער וואַגאָן מיט אַרעסטאַנטן איז נישט קיין צאַרישער וואַגאָן, נאָר אַ וואַגאָן פון אַ רעגירונג נאָכן צאַר. אַ רעוואָלוציאָנערע רעגירונג פירט אונדז קיין סיביר. וואָס רעדט איר? שריי איך כמעט אויס. איך אליין האב מורא פאר דעם געדאנק, אבער דעם אפיצירל'ס פנים האט צעגרוילט מיין מח און מיין הארץ, מיטאמאל קען אט דאס פנים אויפשווימען אויך אין דער נייער געהאפטע ארדענונג, אט דאס אפיצירל קען אויך אין דער נייער ארדענונג מיטאמאל ארויפשווימען, קריגן מאכט אין די הענט, ווערן א דעה-זאגער און טאן-געבער, מיט וואס זענען מיר

דארף ער איצט האלטן אונזערע אלעמענס הענט פארשלאסן אין קייטן. צוליב וואס? צוליב געזעץ דארף ער עס נישט. איז צוליב וואס? אירע רייד נעמען מיך דורך ווי א פייער. זיי טרייסלען מיך אויף, זיי זענען פאר מיר אומגעריכט. אויב אזוי, וועל איך פירן אייער געדאנק נאך ווייטער, האב איך געזאגט, פארוואס נאר מורא האבן פאר'ן אכזריות'דיגן אפיציר? פארוואס נישט מורא האבן אויך פאר זיך אליין, אז מיר אליין זאלן צומאל נישט טון דאס זעלבע וואס דאס אפיצירל? רייע האט אנגעשטעלט אירע אויגן אויף מיר, וואס מיינט איר צו זאגן? אייערע אייגענע ווערטער, נאר איך וויל זיי ציען אביסל ווייטער, כאטש איך בין זיך מודה אז דאס הארץ פאלט אין מיר איין. אט לאמיר זאגן, איר רייע קריגט אריין די מאכט, און איך וועל אין עפעס נישט מסכים זיין מיט אייך, וועט איר מיר אנטוהן די זעלבע קייטן אויף די הענט, און דאס זעלבע פארקערט, זאל איך אריין קריגן די מאכט, און איר וועט אין עפעס נישט מסכים זיין מיט מיר, וועל איך זיין דאס אפיצירל. מיר גייען ביידע ארונטער פון זינען האט רייע ווי א קרעכץ געטאן. מיר זינדיגן מיט אזוינע געדאנקען, מיר רעדן שלעכטס אויף אונזערע אייגענע חלומות און האפענונגען. ניין, האָב איך געזאָגט, נישט פֿון זינען, און נישט דער חלום איז שלעכט, נאָר דער מענטש איז קלענער פֿון זײַן חלום. אָט דערמאַן איך זיך אין געוויסע מאָמענטן אין מײַן צוזאַמענלעבן מיט חבֿרים אין טורמע, ווען איך אַליין האָב געהאַנדלט נידערטרעכטיק. איר? נידערטרעכטיק? רייע לאַכט זיך הילכיק פֿונאַנדער. איר? יאָ, איך. צו וואס זאלט איר רעדן שלעכטס אויף זיך אליין? נו, אדרבה, דערציילט, אין וואס איז באשטאנען אייער שלעכטע האנדלונג? דערציילט! ווען איך וואלט וויסן אז ס'איז נישט דאס איינציגע מאל וואס מיר זעען זיך, וואלט איך דערציילט. איך פארזיכער אייך אז איך וועל מיין גוטע מיינונג וועגן אייך נישט בייטן, מסתמא, אבער איך האב מורא צו ריזיקירן.

די מערסטע ארעסטאנטן וויגן זיך זיצנדיגערהייט, קאפ אראפ, קאפ ארויף, דער שלאף ברעכט אלעמען. פון דעם אפיציר'ס צימערל הערן זיך שוין אויך כמעט נישט קיין קולות מער, אויך רייע'ס קאפ הייבט אן ארונטערצופאלן אונטער דער שליטה פון שלאף, אויך מיין קאפ. סוף פון זייט איינס קאסעט דרײַ.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדאן קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי,